צוויי און פֿערציק מאל, אזוי דערציילט מען, האט מעדוועדסקי אנגענומען דעם קריסטליכן גלויבן, פארשיידענע גלויבנס, נאך דעם באשטעל פון זיינע קליענטן. די צוויי כשר'ע אידישע טעכטער האבן שוין געענדיגט די גימנאזיע און געווארן כלות. די מאמע האט געהאלטן אין פארן קיין קארלסבאד טרינקען וואסער. אין שטוב זענען געווען צוויי דינסטמיידלעך אנשטאט איינער, און מעדוועדסקי האט נאך אלץ געהאלטן אין שמד'ן זיך, און, פארשטייט זיך, נאך אלץ געבליבן א איד. און אזוי ווי ער איז נאך אלץ פארבליבן א איד, און געדארפט פארבלייבן אניט איז אויס שמד'ן זיך, האט ער ביסלעכווייז דערפילט אז אין זיין שנײַדער-צעך האבן זיך אנגעהויבן שוועריקייטן, דער גענעראל-גובערנאטאר פון מאסקווע, דער גרויספירשט סערגעי אלעקסאנדראוויטש, דעם צאר'ס פעטער, האט גערייניגט די צעכן, פטור צו ווערן דארט פון די יידן. אין א שיינעם פרימארגן, כאטש עס איז גארניט געווען אזוי שיין פאר בערקא מעדוועדסקין, האט דער פריסטאוו אים געזאגט אז ער דארף זיך אפטראגן פון מאסקווע, פון דער שטאט פון פערציג מאל פערציג קלויסטערס, ווי דאס פאלק רופט זי.

איך קען אים גוט, האט אויסגעשריען מעדוועדסקי, א פארקויפטע נשמה איז ער, ער האט קיינמאל ניט געהאלטן פון זיין פאלק און פון זיין רעליגיע, ער קען זיך שמד'ן אויב ער וויל, אבער איך ניט, ניין גאספאדין פריסטאוו, ניט בערקא מעדוועדסקי. און וויפיל דער פריסטאוו האט ניט געטענה'ט מיט אים האט מעדוועדסקי זיך געהאלטן ביי זיינס, ער איז א איד און וועט בלייבן א איד און עס איז ניטא אזא קראפט אין דער וועלט וואס קען אים איבעררעדן. דער סוף איז געווען אז מעדוועדסקי האט טאקע געמוזט פארלאזן מאסקווע, די שטאט פון פֿערציק מאל פֿערציק קלויסטערס, פארלאזן זיין געמיטליכע וואוינונג מיט די זעקס צימערן, מיט דער פיאנע וואס ער האט געקאנט האבן נאר דא און ניט אין קיין אנדער ארט. קאפיטל זעקס. אוסיפ, טו אן אויפן האלז א שאלעכל און וויקל זיך גוט ארום. טו אן צוויי פאר זאקן, דאן וועסטו זיך שוין זיכער ניט פארקילן. נעם מיט זיך אין קעשענע די פאר בוטערבראטן, סענדוויטשעס, איינס איז מיט ווארשט און איינס איז מיט קעז. אפשר וועסטו אנטון די קאלאשן, ס'איז ווארעמער אין די פיס. אַזױ האָבן גערעדט צו מיר מײַנע מומעס און קוזינעס, די שטעמבערס, אײדער איך האָב פֿאַרלאָזן אין אָװנט זײער פֿרײַנדלעכן הױז. װען עמיצער װאָלט זיך צוגעהערט צו זײערע רײד פֿון דער זײַט, װאָלט ער געגלױבט, אַז איך קלײַב זיך דאָס צו פֿאָרן ניט אַנדערש װי צום נאָרדפּאָל. אָבער דאָ האָט זיך געהאַנדלט ניט װעגן נאָרדפּאָל, נאָר װעגן קונסט. איך בין געגאַנגען קױפֿן בילעטן פֿאַר דער אָפּערע, ניט מער און ניט װײניקער. און צופיל איז דאס זיכער ניט געווען, ווייל צו באקומען א בילעט אין דער פעטערבורגער מארינסקער אפערע איז געווען כמעט אזוי שווער ווי צו דערגרייכן דעם נארד פאל. די אפערע איז שטענדיק געווען אויספארקויפט. דעם וועכנטלעכן רעפערטואר פלעגט מען אנאנסירן פאראויס, און שוין אין א האלבע שעה ארום פלעגן אלע בילעטן זיין אויספארקויפט. חוץ דעם זענען נאך געווען אבאנענטן און זיי האבן צוגענומען די גרעסטע צאל פון די פלעצער. אן אבאנענט אין דער קייזערליכער אפערע האט געקאסט א פארמעגן. אבער צו אן אפערע מוז מען גיין. דארטן זינגען די אנערקענטסטע, די אויסדערוועילטע מענטשן פון רוסלאנד, דארטן געפינט מען קונסט און שיינקייט און אויך די פרייהייט פון וועלכע

מען טאר אויך ניט פארגעסן ווער עס זינגט דא, פיגנער, די ווייב פון דעם ברודער פון ווערא פיגנער, וואס זיצט איינגעשפארט אין דער שליסלבורגער פעסטונג פאר אנטייל אין דעם פארזוך צו טויטן אלכסנדר דעם צווייטן. עס איז געווען נאך האלבע נאכט, ווען איך בין צוגעקומען צום טעאטער. דער גרויסער אפענער מארינסקער סקווער איז געווען ליידיק. טונקל, פארווארפן, וויסט איז געווען די געגנט. ס'איז געווען שווער צו גלויבן אז טאקע דא בליען אויף יעדן אוונט די שענסטע בלומען פון קונסט. עלנד האט אויסגעזען די ערד, כמארנע און טרויעריג איז געהאנגען דער ווינטער הימל. ווען איך בין צוגעלאפן א פארסאפעטער צו דער קאסע, אדער בעסער געזאגט צו דער פארשלאסענער טירל פון דער קאסע, זענען דארטן געשטאנען אין א לאנגער ריי ניט ווייניגער פון עטליכע הונדערט מענטשן. איך האב זיך געמוזט אוועקשטעלן גאר ווייט און איך האב געטראכט ביי זיך טרויעריג, קיין ביליגע פלעצער וועל איך שוין זיכער ניט קריגן, מען וועט זיי אויסכאפן פאר מיר. דער אנהייב, דער קאפ פון אונזער ריי איז געווען אינעווייניג אין טעאטער פאיע, דארט איז געווען ווארעם און אפילו ליכטיג, אבער מיר איז אויסגעקומען זיין אינדרויסן אין גאס און איך האב געמוזט ווארטן דארטן אויף דער קונסט די גאנצע נאכט, צוזאמען מיט מיר זענען געשטאנען אויך אנדערע סטודענטן, יונגע מיידלעך און גלאט מענטשן, ליבהאבער פון מוזיק. מען האט געשפאסט און געפירט זיך אזוי ווי מיר וואלטן זיך פארזאמלט ערגעץ וואו צו גאסט. אלץ מער מענטשן זענען צוגעקומען צו אונז און געמאכט די מענטשליכע שלאנג אלץ ענגער. אינגיכן האט די שלאנג זיך פארקירעוועט הינטער דעם ראג פון דער געביידע און איז פארשוואונדן, אבער זי האט געהאלטן אין איין וואקסן. ס'איז געוואָרן שפּעט און קאַלט, די קאַלאָשן אויף מײַנע פיס זײַנען ניט געווען ווי געוווּנטשן, אויך די בודעבראָדן זײַנען גוט צו ניץ געקומען. אַנדערע קונסט-זוכער, וואָס זײַנען געשטאַנען צוזאַמען מיט מיר, האָבן אויך געקײַט און דיסקוסירט פּאָליטיש-עקאָנאָמישע פּראָבלעמען, ווײַל ביז די קונסט וועט זיך עפֿענען, איז פֿאַראַן גענוג צײַט קלאָר צו מאַכן אַ פּאָר פֿראַגעס וועגן קאַוטסקי, פּלעכאַנאָוו און מיכאַילאָווסקי. דער רוסישער שרייבער און פובליציסט נ' מיכאילאווסקי איז דעמאלט געווען זייער פאפולער אין די סטודענטן קרייזן. ער האט געשריבן וועגן עקאנאמישע, פאליטישע און ליטערארישע פראבלעמען מיט גרויס אויטאריטעט און זיכערקייט. מיכאילאווסקי האט באשולדיגט דעם גרויסן שרייבער אנטאן טשעכאוו אין דעם אז ער האט קיין נשמה ניט. ווי קאמיש און ווי לייכטזיניג דאס קלינגט היינט צו טאג. אנטאן טשעכאוו דער נשמה'דיגסטער, דער הארציגסטער שרייבער פון אונזער צייט האט ניט קיין נשמה. אבער א סך האבן געגלויבט אז אזוי איז עס טאקע, ווייל מיכאילובסקי איז געווען ביי זיי דער גרעסטער אויטאריטעט. איך האב אפט געזען אים אויף נעווסקי פראספעקט, א הויכער, שיינער, עלטערער מאן, מיט א שיטערער זילבערנער בארד, מיט פּענסנעי ביי די בלויע קורצזיכטיגע אויגן, האט אויסגעזען ווי א זארגלאזער בארין, ער איז עס אבער ניט געווען. נאר אין רוסלאנד אין יענע טעג האט געקענט פארקומען אזא טשיקאווע זאך. יונגע מענטשן שטייען א גאנצע נאכט לעבן דער אפערע, אין דער האפענונג צו קויפן א ביליגן בילעט ערגעצוואו דעם פינפטן באלקאן. זיי טראמפלען מיט די פיס פון קעלט און דיסקוטירן פיר אזייגער אינדערפרי וועגן דעם צוקונפטיגן רוסישן פארלאמענט. יונגע מענער, יונגע מיידלעך, א פאסט באאמטער, א פריקאשטשיק, סעילסמאן, קריסטן, אידן, אלע ענטוזיאסטיש געשטימט און אלע גוט דורכגעפרוירן. ניין, איך וועל דאס בילד אין דער קאלטער און אינערליך ווארימער נאכט קיינמאל ניט פארגעסן. ווען די קאסע האט זיך ענדליך געעפנט און די שליי איז די שליינג געווארן ביסלעכווייז קלענער פון פארנט, אבער באלד זענען מיר אריין אין ווארעמען פאיע און זיך געפילט גאר פיין, דערנאך האב איך זיך געפונען שטייענדיג ביי דער סאמע סאמע קאסע און רעדנדיג צו דער וויכטיגסטער זיסטער פערזאן אין גאנץ פעטערבורג, צו דער קאסירערין פון דער אפערע. זי האט געליטן אויף א פלוס, און איין באק איז ביי איר געווען דריי מאל אזוי גרויס ווי די אנדערע, אבער זי האט מיר פארקויפט א בילעט אויף פאוסט, גאט זאל זי בענטשן. א וואך שפעטער האב איך געהערט זינגען דעם ערשטן טענאר פון רוסלאנד, ניקאליי פיגנער. קיין שטימע ווי מען האט געזאגט האט ער שוין ניט געהאט, און ער האט געזונגען מיט זיין רעפוטאציע. ער האט געטראגן וואנצעס, דער איינציגער פאוסט מיט וואנצעס וואס איך האב געזען אין מיין לעבן. דאס זענען געווען זיינע אייגענע אמת'ע וואנצעס, און כאטש אלע קייזערליכע שוישפילער זענען געווען פארפליכטעט צו זיין גלאט געגאלט,

מיט א באזונדער געפיל פון טיפע ליבשאפט שרייב איך דא וועגן אים. סאבינאוו איז געווען מיין פערזענליכער פריינד. איך האב אים אריינגענומען אין מיין הארצן ווי מען נעמט אריין א ברודער. ער האט מיר גערופן דימאק, א ווארטשפיל פון דימאוו און קליינער רויך. יארן לאנג האט געדויערט אונזער פריינדשאפט, עס האט געטראפן אז מיר האבן זיך ניט געזען אסאך יארן, אבער ווען מיר זענען ווידער צוזאמען געקומען איז עס ווידער געווען פריינטשאפט און ליבע, און לאניא, פארקירצט פון לעאניד און דימאק, ער איז שוין טויט, ער איז געשטארבן אן ליידן, שטיל און רואיג, אין זיין שלאף האט ער פארלאזן די וועלט וואס האט אים אזוי רייך באשאנקען מיט אירע שענסטע מתנות און שפעטער אויך שווער באשטראפט, זיינע צוויי זין אפיצערן האט מען דערשאסן. אין איין שיינעם פרימארגן האב איך געבראכט צום שוישפילער דאלסקי מיין דורכגעפאלענע דראמע שטימע פון בלוט. מאמאנט דאלסקי איז געווען איינער פון די בעסטע שוישפילער וואס רוסלאנד האט פארמאגט, מעגליך איינער פון די בעסטע אויף דער וועלט. זיין ברענענדיגער טעמפעראמענט האט אים געטראגן אין העכסטן עקסטאז פון טעאטער קונסט. אין דער פּיעסע פֿאָטער, פֿון סטרינדבערג האָט קײנער ניט געקאָנט בעסער שפּילן די טיטל-ראָלע. גרױס, באמת גרױס איז געװען זײַן אָטעלאָ. שאַליאַפּין האָט זײַן װוּנדערלעכע דראַמאַטישע אױסדרוקקראַפֿט געהאַט אַ סך צו פֿאַרדאַנקען דעם גרױסן מאַמאָנט װעם מען האָט, האַלב אין שפּאַס, האַלב אין ערנסט גערופֿן דאַלסקין. אין פּריװאַט-לעבן איז דער גרױסער טאַלאַנט געװען אַ מאָנסטער, כּמעט אַ רױבער. ער האט אויך פארענדיגט זיין לעבן ווי אן אמת'ער רויבער, א האלדאפניק. אין דער צייט פון דער רוסישער איבערקערעניש האט דאלסקי אין פעטערבורג זיך פראקלאמירט פאר אן אנארכיסט, ארגאניזירט א קליינע אבער געפערליכע באנדע עקספראפריאטארן, און גייענדיג פון איין רייכער הויז אין א צווייטער האט ער אוועקגענומען איינפאך אוועקגע'גנב'עט בריליאנטן, קאסטבארע רינגען, בראשן, זייגערס. האלטנדיג אין איין האנט דעם זעקל פול מיט גע'גנב'עטע צירונג, האט ער מיט דער צווייטער האנט געוואלט א כאפ טון דעם אייזערנעם שטעקן פון א פארביילויפנדיגן טראמוויי. ער איז ארונטערגעפאלן, און דער וואגאן האט אים צעשניטן אין העלפט. דאס זעקל מיט דעם אוצר האט עמיצער אין טומל אויסגעכאפט, און איז מיט דעם פארשוואונדן. דאלסקי האט געוואוינט אין דער סאמע אריסטאקראטישסטער געגנט פון פעטערבורג, אויף מארסקאיע אוליצא, אין די רייכע מעבלירטע צימערן איבער קיובא, דעם בעסטן רעסטאראנט פון רוסלאנד. דאלסקי האט מיר פארגעשלאגן, איך וועל אייך באקענען מיט סאבינאוון, ער וואוינט אויך דא, קומט מיט מיר. איך האב דערזען פאר מיר א בילד-שיינעם מאן פון א יאר צוויי און דרייסיג, הויך, אבער ניט צו הויך, בלאָנד, אָבער ניט צו בלאָנד, מיט וואַרעמע, ערלעכע, איינלאַדנדיקע אויגן, מיט אַ צוציִענדיקן שמייכל, וואָס מען קען זעלטן זען אויפֿן פּנים פֿון דער שענסטער און רייצנדיקסטער פֿרוי. איין באַק איז בײַ אים געווען באַדעקט מיט אַ ברייטן ראָזן פֿלעק, אַזוי ווי אויסגעברענט פֿון אַ גיפֿטיקער פֿליסיקייט, אָבער, ווי מאָדנע דאָס זאָל ניט קלינגען, האָט דער דאָזיקער פֿלעק גאָר ניט געשטערט דער האַרמאָנישער שיינקייט פֿון זײַן פּנים, און פון דער בינע אוודאי ניט. א ביסל שמינק און פודער האָבן פאַרדעקט דעם פלעק אינגאַנצן. ווי נאָר דער מאַן האָט געעפנט זיין מויל און אויסגערעדט דאָס ערשטע וואָרט, האָט מען באַלד געקאָנט וויסן, אַז דאָס איז אַ זינגער, אַ טענאָר, און אַ טענאָר פון אַ גאַנץ גרויסן קאַליבער, אַזוי פיל מוזיק, אַזוי פיל קלינגענדיקער זילבער איז געווען אין דער דאָזיקער שטימע. איך רעד וועגן זיין געווענליכע שטימע און ניט וועגן זיין בינע שטימע וואס איז געווען גאר אומגלייבליך שיין. אין יענע טעג איז דער נאמען שאליאפין נאך ניט געווען אזוי גרויס. סאבינאוו'ס רוישיגער דערפאלג האט ווייט פארטונקלט אלע אנדערע מוזיקאלישע רעפוטאציעס. ווי א זון פון א יאראסלאווער סוחר האט סאבינאוו קיינמאל ניט געוואוסט פון נויט. ער האט געענדיגט די גימנאזיע אין יאראסלאוו, די שיינע וואלגא שטאט, וואס איז בארימט מיט אירע נאכטיגאלן. דערנאך האט ער שטודירט יוריספרודענץ אין מאסקווער אוניווערסיטעט און געקריגן דעם דיפלאם פון אן אדוואקאט. אין מאסקווע האט דעמאלט געהערשט דער גרויסער, דער אומפארגלייכליכער אדוואקאט פלעוואקא. סאַבינאָוו איז געװאָרן זײַן געהילף און איז געװען שטאָלץ מיט דעם זײַן גאַנץ לעבן, מער שטאָלץ, װי מיט זײַנע מוזיקאַלישע דערגרייכונגען דוכט זיך. װיפֿל פּראָצעסן דער יונגער אַדװאָקאַט סאַבינאָוו האָט פֿאַרלאָרן און װיפֿל ער האָט געװוּנען איז מיר אומבאַקאַנט. אין גיכן האָט סאַבינאָוו גענומען זיך ענערגיש שטודירן צו זינגען און אַנטװיקלען זײַן שטימע.

װאָס װעט באַלד שטאַרבן אױף דעם דועל מיט יעװגעני אָנעגין. אַזױ װי לענסקי איז אױך געשטאָרבן פּושקין, זײַן מחבר, געטױט אױף אַ דועל. און װען איר זעט און הערט װי דער בינע װי לענסקי סאַבינאָװ קלאָגט איבער זײַן פֿריצײַטיקן טױט, זעט איר און הערט אין אײַערע געדאַנקען, אין אײַערע געפֿילן אַלעקסאַנדער פּושקין, דעם שענסטן זון פֿון רוסלאַנד,

דאס איז געווען כישוף. און ווי באשיידן, ווי חנעוודיג, ווי מענטשליך, ווי דזשענטלמעניש איז געווען דער גרויסער כישוף מאכער אליין. מיר איז אויסגעקומען צו זיין נאענט צו ניט ווייניג קינסטלערישע גדולים, רוסישע, יידישע, דייטשע, ענגלישע, איך האב גוט געקענט זייער לעבן, זייערע שטרעבונגען און געדאנקען, ווי אנדערש דאס איז געווען מיט דעם ערשטן טענאר פון רוסלאנד, דעם פרינץ פון מוזיק און בינע, לעאניד סאבינאוו. איך בין געווען אן אייגענער ביי אים אין שטוב און איך ווייס וואס איך רעד. סאבינאוו'ס טאג אין זיין מעבלירטער וואוינונג אויף דער מארסקאיא האט זיך אנגעהויבן שפעט. אַרום צען אַ זײגער קלינג איך בײַ דער טיר. אַ פֿרױ פֿון אַ יאָר פֿערציק, אַ דיקלעכע, מיט אַ טונקעלן פּנים און אַ ביסל אַ גראָבער שטימע, עפֿנט מיר. דאָס איז ספּירידאָנאָװנאַ, קראָקאָדיל, צערבער, בעגעמאָט. זי האָט נאָך אַנדערע נעמען פֿון דעם זעלבן סאָרט חיות, אָבער איר אמתן נאָמען װײס קײנער ניט, אַ חוץ אפֿשר סאַבינאָװ אַלײן. ווער איז זי אים? גאר א פרעמדע, זי פירט זיין הויז, עמיצער דארף דאך פירן דאס הויז, יעדע מינוט קומען געסט, און וואס פאר א געסט, מען דארף דערלאנגען טיי, פרוכט, וויין, אמאל אויך א גאנץ רייכע וועטשערע, מען דארף אויפפאסן אויף לאניאן אליין, ער זאל אנטון וואס מען דארף, ער זאל עסן און גיין שלאפן אין צייט,

פאר איר איז א כבוד, א פרייד, א גליק צו קענען זיך אפמאטערן דאס לעבן פאר לאניאן, זי איז שוין גליקליך מיט דעם וואס איר אפגאט רופט איר צערבער און קראקאדיל, וואס קען זיין זיסער? א צערבער מיינט א וואטשדאג, א בייזער הונט וואס היט די טיר און לאזט קיינעם ניט אריין, דאס איז אויך איינע פון אירע פליכטן. ווען זי דערהערט דעם קלונג ביי דער טיר, מאכט זי א צערבערישן, א קראָקאָדילישן פּנים און איז גרייט ניט נאָר פאַריאָגן דעם גאַסט, נאָר אויפעסן אים לעבעדיקערהייט, ווייל, ווי וואַגט עס עמיצער צו קלינגען ווען ער שלאָפט? אָבער זי דערזעט מיר, דעם דימאָק, זיין ליבלינג, נו, טאָר מען דאָך זיך ניט בייזערן! אין א מאָמענט ווערט איר שוואַרצלעכער ניט-שיינער פּנים זיס, די האַרטע שטימע װײך און זי שושקעט מיר צו, ער שלאָפֿט נאָך, פּאַמעלעך, װילט איר אַ גלעזעלע טײ, דימוק? מיר גײען אױף די שפּיץ פֿינגער אין צװײטן צימער אַרײַן און דערהערן אַ זילבערנעם געלעכטער צוזאַמען מיט אַ באַגריסונג, גוט מאָרגן! דאָס איז ער! לאָניאַ האָט זיך אױפֿגעכאַפּט, אַרױפֿגעװאָרפֿן אױף זיך דעם שײנעם כאַלאַט און ער לאַכט, װאָס פֿעלט אים? איז ער ניט דער גליקלעכסטער מענטש אױף דער גאַנצער װעלט? ווילסט עפּעס הערן, זאָגט ער צו מיר, און דו אויך, קראָקאָדיל, לאָז אָפּ דײַן סאַמאָוואַר, זעץ זיך! ער האַלט אין דער האַנט אַ שטיקעלע פּאַפּיר און שמייכלט שעלמיש. סאַבינעוו האָט ליב געהאַט צו פֿאַרפֿאַסן קאָמיש-סאַטירישע לידער אויף פֿאַרשיידענע טעאַטער-פּערזאָנען, אויף דעם דיריגענט נאַפּראַווניק, אויף זײַנע חבֿרים און אַפֿילו אויף זיך אַליין. די סאַטירעס, געשריבן אין אַ פֿאָרעם פֿון קופּלעטן, זײַנען געווען וויציק, אָבער קיינמאָל ניט באַליידיקנדיק, באליידיגן און ווייטון מענטשן האט סאבינאוו ניט געקענט. איידער ער לייענט פאָר זיין נייע שאפונג מאכט ער א קליינע הקדמה. דאָ אין פּעטערבורג בין איך סאָבינאוו, מיט דעם אקצענט אויף דעם ערשטן אָ. אין מאָסקווע אָבער רופט מען מיך סאבינאוו, מיט דעם אקצענט אויף דעם אי. מאָסקווע און פּעטערבורג, ווי איר ווייסט, האָבן דאָך קיינמאָל ניט די זעלבע מיינונג. וואס עס איז גוט דא איז שלעכט דארט און פארקערט, נו וועגן דעם שרייב איך דא, ווי מאסקווע נאך מיין ערפאלג אין פעטערבורג האט געווארט אויף מיר, הער זיך גוט צו, קראקאדיליכע. אלענעטשקא האט גליקליך ארויסגערעדט קראקאדיליכע. סאבינאוו האט גענומען דאס שטיקל פאפיר און אנגעהויבן לייענען א וויציגן פעלעטאן איבער זיך אליין, איך געדענק נאך דעם אנפאנג,

וואס הייסט ניטשעווא אסאבינאווא? גארנישט באזונדערס? סאבינאוו זינגען איז גארנישט באזונדערס? ווי קען מען גאר שרייבן אזוי? ווי קען מען זיך וויצלען איבער זיך אליין? א דינער איז אריינגעקומען געבראכט די פאסט. א הויפן בריוו און בריוולעך. די פאסט האט געשמעקט ווי א בוקעט בלומען. קראקאדיליכע האט פארדרייט איר נאז. זיי אזוי גוט, דימאוו, לייען איבער די פאסט און איך וועל זיך דערווייל אנטון. איך האב זיך גענומען צו סאבינאוו'ס פאסט און זיך געוואונדערט אויף דעם מיט וואס פאר א זארגלאזיגקייט ער האט איבערגעגעבן די זאך צו מיר, אבער ער האט שוין געוואוסט וואס ער טוט. דער פארפום וואס האט זיך געהערט פון די צענדליקער בלויע, רויטע, לילע און ראזע קאנווערטן האט גערעדט פאר זיך אליין. נו יא, דאס האבן געשריבן צו אים יונגע מיידלעך, פארהייראטע פרויען און גע'גט'ע און אנדערע אלערליי קרענקס, ליבעסבריוועלעך און ליבעסערקלערונגען, אייניקע האבן געשריבן אין גראמען אנדערע אין א הויך פאעטישע פראזע, אבער דער אינהאלט איז געווען איינער און דער זעלבער, איך האב דיך ליב, איך שטארב פון ליבע, שרייב מיר ווי אזוי קען איך דיך זען, אויב דו ענטפערסט מיר נישט באגיי איך זעלבסטמארד. נו, געפונען עפעס רעכטס? האב איך דערהערט סאבינאוו'ס זילבער קול, איך האב אים אנגעהויבן דערציילן, ער האט מיך איבערגעהאקט, נו, יא, דאס ווייס איך שוין, איך מיין א חוץ די נארישקייטן איז עפעס פאראן? דא איז א מאדנע בריוו מיט דער אונטערשריפט פיה, זי בעט שיקן איר געלט. פיה? ער איז געווארן ערנסט. גיב מיר דעם בריוו. ער האט דורכגעלייענט די איינפאכע אויפריכטיגע שורות און געזאגט, פיה פארשטייט זיך איז אן אויסגעטראכטער נאמען. איך האב זיך געטראפן מיט איר אין א מאסקווער נאכט רעסטוראן זי האט דארטן געזונגען, זי איז שיין און אינטעליגענט, מיר האבן גאנץ אנגענעם געפלוידערט ביי א גלאז וויין, זי שרייבט אז זי איז אריינגעפאלן אין שלעכטע הענט, געווארן א ווייסע שקלאפין, זי דארף האבן פֿינף און צוואַנציק רובל צו באפרייען זיך פון דעם שאנד פלאץ. נאָך הײַנט שיק איך איר דאָס געלט, אָרעמע פּיִאַ! װעסטו מיר גלױבן, װען איך זאָג דיר, אַז צװישן אונדז איז גאָרנישט געװען, אַחוץ אַ פּלױדערײַ אין דעם רעסטאָראַן? יאָ, ליאָניאַ, געװיס גלױב איך דיר, האָב איך זיך אָפּגערופֿן, גערירט כּמעט ביז טרערן. די אויפגערעגטע שטימע פון דער קראָקאָדיליכע האָט איבערגעהאַקט אונזער געשפּרעך. לעאָניד וויטאַלעוויטש! האָט זי אויסגעשריען מיט אַ רויט געוואָרענעם פּנים, די קאַרעטע איז ווידער דאָ! מיר זענען צוגעלאָפן צום פענצטער. אונטן, אויף דער גאַס, ביים אַריינגאַנג צו די מעבלירטע צימערן, איז געשטאַנען אַ שיין אויסגעפּוצטע קאַרעטע, איינגעשפּאַנט מיט צוויי שניי-ווייסע פערד. עפעס איז געווען מאדנע אין די דאזיגע פערד, זייערע מארדעס זאט, גוטמוטיג און קלוג, זייערע גריוועס לאנג און אקוראט פארקעמט. נאר אין א צירק קען מען טרעפן אזעלכע פיין אויסגעהאדעוועטע פערד. דאס איז אן אמת'ער סקאנדאל! האט סאבינאוו ארויסגערעדט, און צום ערשטן מאל האב איך געזען אז ער בייזערט זיך. זיי א פריינט, ספירידאנאוונא, לויף ארונטער און זאג דעם פורמאן ער זאל זיך שוין אפטראגן פון דאנען. איך האב דאך דאס אים נעכטן געזאגט און היינט איז ער ווידער דא. זאג אים אז איך וועל זיך באקלאגן פאר דעם גראדאנאטשאלניק, הויפט פון שטאט, זאל ער איר דאס איבערגעבן. ספירידאנאוונא איז ארויסגעלאפן, און סאבינאוו האט מיר דערציילט וואס דאס אלץ מיינט. די קארעטע מיט די פערד זענען טאקע פון צירק, די אייגנטימערין פון צירק, שוין ניט קיין יונג ווייבל, האט זיך פארליבט אין דעם זינגער, און כדי אים צו געווינען שיקט זי אים א מתנה. זי קאמפראמיטירט מיך, האט דער ארעמער סאבינאוו געיאמערט, מענטשן לאכן דאך פון מיר, זיי דערקענען דאך די קארעטע. א געפערליכע פרוי איז זי, די טעמפעראמענטפולע איטאליאנערקע. זאל מאלווינסקי זיך פארנעמען מיט איר. מאלווינסקי איז געווען דער אדוואקאט וואס האט געפירט אלע זיינע געשעפטן. בארואיג זיך, די קארעטע פארט אוועק, האב איך אים אנגעוויזן. זי וועט מארגן ווידער קומען, האט ער טרויעריג ארויסגערעדט, דאס זענען געווען סאבינאוו'ס איינציגע זארגן, מען האט אים צו פיל געליבט. אין גיכן האבן אנגעהויבן צו קומען מענטשן וואס האבן געהאט א שייכות מיטן זינגער. צוערשט האט זיך באוויזן זיין געזאנג לערער ספאסקי, אן אומצופרידענער מאן אן א שטימע און מיט א גוטער לערשולע ווי סאבינאוו האט זיך געוויצלט ביידע האבן זיך אוועקגעזעצט צום קלאוויר און סאבינוב האט געזונגען אפאר נאטן. באלד האט זיך באוויזן פון דער טיר די קראקאדיליכע און געקוקט אויף איר לאניטשקא. דערנאך איז אנגעקומען מאלווינסקי, א רוסישער פאליאק, א שלאנקער, גאלאנטער יונגער מענטש, מיט גאר גאר שוואכע אויגן. דערנאך האט זיך באוויזן אן אפיצער מיט א זויערן פנים-אויסדרוק. ווי גייט עס מיט דיין בויך? האט אים סאבינוב צוגערופן. עס האט זיך ניט געהאנדלט וועגן א קראנקן בויך, דער נאמען פון דעם זויערן אפיצער איז געווען זשאלטאבריוכאוו, וואס מיינט געלער בויך. יעדער איינער האט געהאלטן פאר זיין פליכט צו מאכן וויצן וועגן דעם, ביז ענדליך דער ארעמער אפיצער האט באשלאסן זיך צו ווענדן צום צאר, ווייל דאס איז געווען דעם צאר'ס פריווילעגיע, ער זאָל גנעדיק דערלויבן אים צו באַנוצן זיך מיט אַן אַנדער נאָמען. סאַבינאָוו, וועלכער האָט געהאַט גלענצנדיקע פֿאַרבינדונגען, האָט אים געהאָלפֿן, אָבער דערווײַל זיך אויך געוויצלט. נאָך דעם פֿרישטיק, וואָס איז געווען ענלעך צו צוויי מיטאָגן, האָט זיך באַוויזן דאָקטער מייעראָוויטש, בורדעס פּלימיאַניק, וועלכן איך האָב געבראַכט צום גרויסן זינגער און וועלכער איז געוואָרן זײַן האַלדז-דאָקטער. היינט אין אוונט דארף סאבינוב זינגען אין דער מארינסקער אפערע, און דער יונגער דאקטער איז געקומען זעהן אויב אלסדינג איז אין ארדענונג מיט אים. סאבינוב איז געווען זייער צופרידן מיט זיין אידישן באשיצער. די פראגע פון איד אדער קריסט איז אים אפילו ניט געקומען אין קאפ. מיט עטלעכע יאָר שפּעטער האָב איך געבראַכט צו אים וויקטאָר קוגעל, דעם ברודער פֿון דעם גרויסן קריטיקער, און וויקטאָר, אַ כּשרער ייִד און ציוניסט, איז געוואָרן סאַבינאָווס הויפּט-מענעדזשער. מענטשן זײַנען געקומען און געגאַנגען ניט לאָזנדיק סאַבינאָוו אויף איין מינוט אַליין. די קראָקאָדילעכע איז געווען אין פֿאַרצווייפֿלונג. לאָניאַ רעדט צו פֿיל, עס קאָן אים נאָך חלילה פֿאַרשאַטן זײַן הײַנטיקן זינגען. זי האט אנגעהויבן צו פארטרייבן די אלע געסט, און די געסט האבן איר געפאלגט און ניט פראטעסטירט. איך האב אויך געוואלט אוועקגיין, ער האט מיך פארהאלטן, דו וועסט היינט גיין מיט מיר אין דער אפערע. איך האב ניט קיין בילעט. מיר ביידע וועלן זיך שוין ווי עס איז אריינשטופן, האט ער זיך צעלאכט. אין שטוב האט זיך באוויזן א מאן, גארניט קיין אלטער, אבער שוין מיט א ריזיגן שיינענדיגן פליך.

און וואו איז טארנאווסקי'ס ווייב? איך ווייס ניט, זיי האבן זיך געגעט, דוכט זיך אז זי איז איצט אין פאריז, די בעסטיע. באמערקונג, וועגן דער יונגער זעלטן שיינער גרעפין מורא טארנאווסקאיא האט מען אין יענע יארן גערעדט א סך, שפעטער נאך מער. מורא איז געווען די טאכטער פון גראף א'רורק, א האלבער רוס און א האלבער איירישער. ווען די מיידל איז געווען זעכצן יאר אלט, האט גראף טארנאווסקי, דאמאלט א קאזאקן אפיציר, זיך שטערבליך פארליבט אין איר. אזוי ווי דער פאטער איז געווען קעגן דעם שידוך, האט טארנאווסקי, מיט דער צושטימונג פון דער שיינער מורא, זי ארויסגעגנב'עט פון הויז און מיט איר חתונה געהאט. נאר אין גיכן נאך דער חתונה, האט טארנאווסקי געהאט א דועל מיט א געוויסן גראף טאלסטוי, מורא'ס געליבטן. דאָס יונגע ווייבל איז געווען זייער צופרידן מיט דעם, וואָס מען דועלירט זיך צוליב איר. זי האָט זיך באַהאַלטן אין וואַלד אונטער אַ בוים און צוגעזען דעם קאַמף און מיט אומגעדולד געוואַרט צו זען, ווער פֿון די צוויי מענער וועט פֿאַלן אַ טויטער. אַזוי ווי ביידע זענען געבליבן לעבן, איז זי געווען ביטער אַנטוישט. באַלד איז געקומען אַ נײַע, מער אינטערעסאַנטע איבערלעבונג. אין איר האָט זיך פֿאַרליבט דער יונגער באַראָן פֿאָן שטאַל, און אַזױ װי זי האָט אים געזאָגט נײן, האָט ער קײן סך ניט געטראַכט און זיך דערשאָסן. נאָך פֿאָן שטאַל זײַנען געקומען אַנדערע יונגע מענער, װאָס האָבן שױן ניט געהאַט קײן סיבה צו דערשיסן זיך. צװישן זײ איז אױך געװען גראַף סטעפֿאַן באָרגעװסקי. מורא'ס מאַן האָט אים געכאַפּט אין אַ מאָמענט, ווען ער האט איר א קוש געטאן. ער האט ארויסגעכאפט דעם רעוואלווער און אויסגעשאסן. ענדליך וועט מען מיין מאן אוועקשיקן קיין סיביר! האט אויסגעשריען מורא מיט א פרייליכן געלעכטער. בארגעווסקי איז געשטארבן פון דער וואונד, אבער טארנאווסקין האט מען קיין סיביר ניט פארשיקט און אים אינגאנצן באפרייט פון שטראף. מיט א פאר יאר שפעטער האט שוין ניט נאר רוסלאנד נאך די גאנצע וועלט גערעדט וועגן גרעפין מורא טארנאווסקאיא, דאס איז געווען אין צוזאמענהאנג מיט דעם סענסאציאנעלן מארד וועלכער איז באגאנגען געווארן אין דעם באוואוסטן קורורט אין איטאליע לידא, לעבן ווענעדיג. דער דערמארדעטער איז געווען גראף קאמאראווסקי, מוראס נייער חתן, זייער א רייכער מאן אין די מיטעלע יארן. זי האט אים איינגערעדט אז ער זאל זיך פארזיכערן, אויף א האלבן מיליאן אויף איר נאמען און ער האט דאס געטון. כדי צו באקומען דאס געלט האט טארנאווסקאיא געהייסן אירע צוויי ליבהאבער, דעם מאסקווער אדוואקאט פרילוקאוו און דעם יונגן סטודענט נאומאוו, דערהרג'ענען קאמאראווסקין. א וועלט סענסאציע איז אויסגעבראכן. אלע צייטונגען אין אלע שפראכן האבן מאנאטן לאנג געשריבן וועגן דעם. דער רעזולטאט פון דעם פראצעס אין ווענעדיג איז געווען פאלגנדיגער, נאומאוו האט געקריגן דריי און א האלב יאר שווערע געפענגעניש, פרילוקאוו צען און טארנאווסקאיא אכט און א האלב יאר. זי איז אפגעזעסן איר פולע צייט און איז מיט עטליכע יאר צוריק געשטארבן אין פאריז, אן אלטע, צערבראכענע, פון אלעמען פארגעסענע פרוי. גראף טארנאווסקי האט פארלאזן סאבינאוון ווען עס איז שוין געווען טונקל, איצט האט זיך באוויזן א נייער גאסט, דער וויכטיגסטער און אנגענעמסטער פון אלע, א באאמטער פון דער מארינסקער אפערע. ער האט געבראכט סאבינאוון געלט, דעם האנאראר פאר זיין היינטיגן זינגען אין דער אפערע, וואס דארף נאך פארקומען, אזוי איז געווען דער אפמאך, צאלן אין פאראויס. וויפיל סאבינאוו האט געקראגן פאר איין אוונט איז מיר אומבאקאנט, איך ווייס נאר אז מען האט אים געצאלט מער ווי אנדערע זינגער, ביז דער צייט ווען עס האט זיך באוויזן די ריזן געשטאלט פון שאליאפין. די פארשטעלונג האב איך געזען ניט פון זאל וואו אלסדינג איז געווען אויספארקויפט, נאר פון סאמע בינע. סאבינאוו האט מיר געהייסן שטיין הינטער אן אויסגעמאלטן בוים ניט רירן זיך, דאָס איז געװען דער שענסטער, דער בכּבֿודיקסטער פּלאַץ אין גאַנצן טעאַטער. עטלעכע מאָל איז צוגעקומען דער פּאָליצמײַסטער פֿון טעאַטער און ניט געװוּסט װאָס צו טאָן מיט מיר. שטײן דאָרטן איז געװען קעגן אַלע כּללים פֿון קײזערלעכן טעאַטער. נאָר גײ טו עפּעס, אַז איך בין אונטער דער פּראָטעקציע פֿון דעם פּרעמיער אַלײן,

פֿון הינטער מײַן בױם האָב איך געקאָנט זען, װי װאָלף איזראַעלס ענערגישער פּנים האָט זיך אָנגעשטרענגט און װי עס האָבן געגלאַנצט עקסטאַטיש זײַנע ברענענדיקע שװאַרצע, ייִדישע, כאָטש אַ ביסל צוגעזשמורעטע, אױגן. אין אַנטראַקט האָט מען מיר געלאָזט װיסן, אַז סאָבינאָװ װיל מיך זען אין זײַן גאַרדעראָבע. זײַ דערװײַל בײַ מיר און פארטרייב די אלע פרויען וואס לאזן מיך ניט צו רו. די סאביניסטקעס מיינסטו? האב איך געפרעגט. יא, אט טאקע די היסטערישע חברה! האט ער זיך צעלאכט. אין דער פארריגלטער טיר האט מען אנגעהויבן פויקן אלץ מער און העכער. איך בין ארויס אין קארידאר. א מחנה ווייבער, יונגע און אלטע, רייך אויסגעפוצטע, באהאנגען מיט קאסטבארע צירונג, אנגעטון אין טייערע פוטערס, האבן זיך געריסן צו זען דעם זינגער. לעאניד וויטאלי וויטאלעוויטש קען קיינעם ניט זען, האב איך געזאגט צו זיי, ער טוט זיך איבער. ווי נאר איך האב אויסגערעדט די לעצטע ווערטער, האט זיך די גאנצע ווייבערשע ארמיי א ווארף געטאן צו דער טיר. איך האב קוים צייט געהאט זיך אריינצוכאפן אין גארדעראב צימער, אבער פארמאכן די טיר האב איך שוין ניט געקאנט. עס האט זיך אנגעהויבן א קאמף צווישן מיר און די סאביניסטקעס, זיי האבן מיך אנגערופן מיט פארשידענע ניט גאר קאמפלימענטארישע נעמען, דער טעאטער שניידער איז צוגעלאפן מיר העלפן ביי דער טיר, א קליינער שפאלט איז אבער געבליבן אפן, אין דעם דאזיגן שפאלט האבן זיך אריינגערוקט פון דער אנדערער זייט עטליכע דיקליכע גוט אויסגעכאוועטע ווייבערשע פינגער מיט פאלירטע נעגל און קאסטבארע רינגען. מען האט דאך געדארפט זיין א גזלן כדי צו פארקלאפן די טיר איבער אזעלכע שיינע און הילפלאזע פינגער. מיט גרויס מי איז אונז געלונגען די פינגער ארויסצושטופן צוריק אין קארידאר צו די צו וועמען זיי האבן געהערט. א גליקליכער מענטש זייט איר, האט דער שניידער א זיפץ געטאן. גליקליך? האָט סאָבינאָװ זיך אָנגערופֿן, איך בין אַ געפֿאַנגענער פֿון מײַן אײגענער שטימע. נאָך דער פֿאָרשטעלונג האָב איך באַגלײט מײַן פֿרײַנט אַהײם. מײַן אױפֿגאַבע איז געװען ניט צו לאָזן אים רעדן קײן אײן װאָרט ניט. מיר זײַנען אַרױס פֿון טעאַטער דורך אַ געהײמער הינטערטיר, פון וועלכער די סאביניסטקעס האבן ניט געוואוסט, און זיך אריינגעזעצט אין א פארמאכטער קארעטע. א פאר שריט ווייטער האבן מיר דערזען די ווייסע צירק-פערד און די זעלבע קארעטע, וואס איז געשטאנען אינדערפרי הינטער סאבינאוו'ס פענסטער. זיינע העל-בלויע קינדערשע אויגן האבן שעלמיש געלאכט הינטער דעם אנגעשטעלטן קאלנער פון זיין טויזנט-רובלדיגן פוטער. אין דער היים, אין זיינע מעבלירטע צימערן, איז שוין אלסדינג געווען אנגעגרייט פאר א רייכן מאלצייט. ווי עס האט אויסגעזען, זיינען געווען איינגעלאדן ניט ווייניגער ווי פופציג געסט. סאבינוב האט געשטראלט פון צופרידנקייט. ביז מאנטיג בין איך פריי, מען קאן זיך אביסל אויסרוען. די קראקאדיליכע האט מיר צוגעווארפן א קורצן בליק. לאָניטשקאַ, אונדזער געליבטע לאָניטשקאַ דאַרף ניט זינגען די פּאָר טעג. קלײַבט ער זיך אַ קאַפּעטשקע, זיך אַ נעם טאָן צום שאַמפּאַנער-פֿלעשל, דאָס אײנציקע, װאָס ער האָט געטרונקען, אָבער גראָד דאָס האָט ער ניט געטאָרט אָנרירן, װײַל דאָס האָט געקאָנט פֿאַרשאַטן זײַן צאַרטער טענאָר-שטימע. ער האָט עס גוט געװוּסט, אבער פון צייט צו צייט האט ער זיך פארט ערלויבט אויסצוטרינקען אפאר פולע בעכער. יעדעס מאל ווען ער האט עס געטאן האבן זיינע פריינט געציטערט, נאר וואס האט מען געקאנט מיט אים טאן? אין צימער האבן זיך באוויזן עטליכע יונגע מיידלעך, אויסגעפוצט און שיין פארקעמט. מען האט באלד געקאנט דערקענען אז זיי זענען פון פיינע משפחות, דאס זענען אויך געווען סאביניסטקעס, נאר אזוי צו זאגן היימישע, פריוואטע, אונטער דער פראטעקציע פון ספירידאנאוונא, די גרויזאמע צערבעריכע. שטונדן לאנג פלעגן זיי זיצן יעדע איינע אין איר ווינקל, גארנישט גערעדט און נאר געקוקט אויף סאבינאוון, וועלכער האט איצט נישט געשאנקען זיי די מינדעסטע אויפמערקזאמקייט. זיי זענען געווען פארשידן. איינע איז געווען א הויכע, א שלאנקע, מיט א בלאנדן קאפ האר, שיין ווי א בלום. סאבינוב האט זי גערופן סניגורעטשקא, שני מיידל. איר נאמען איז געווען וואלענטינא. דעם פאמיליע נאמען האט קיינער ניט געוואוסט, מען האט דערציילט, אז זי איז אן אדמיראל'ס א טאכטער. איר פליכט איז באשטאנען אין קומען אהער פרי, זעצן זיך אין האלב טונקעלן ווינקל, קוקן אויף דעם באלעבאס און ווערן באוואונדערט פון די געסט. א צווייטע איז געווען די רויטהאריגע קסעניא שאנגודל, די טאכטער פון דעם גובערנאטאר פון טיפליס. זי האט געהאט אין זיך טאטעריש בלוט וואס איז געווען שוין קלאר פון איר ניט-רוסישן נאמען, שאנגודל. שאַן קומט פֿאַרשטייט זיך פֿון דעם וואָרט כאַן, וואָס מיינט אַ טאַטערישער הויפּטלינג, אַ פֿירער. קסעניאַ, אָדער קסאַנאָטשקאַ, האָט אויך געשוויגן אין אַן אַנדער ווינקל, אָבער ניט אויף לאַנג. איך האָב זיך איינמאָל צערעדט מיט איר און דערזען, אַז איר קאָקעטיש אויפֿגעריסן נעזעלע האָט זיך שוין גוט געהאַט אַרײַנגעמישט אין לעבן און אַז זי איז גאָר קיין נאַר ניט, זי האָט מיר דערציילט אַ סך וועגן קאַווקאַז און מיך באַקענט מיט אַ וועלט, פֿון וועלכער איך האָב זייער ווייניק געוווּסט. אָבער די סאַמע אינטערעסאַנטסטע פֿון אַלע סאַביניסטקעס איז געווען זינאַיִדאַ. זי איז געווען פֿאַרהייראַט און פֿאַרלאָזן פֿון איר מאַן. מיט אַ פּאָר יאָר צוריק, ווען זי איז שוין געווען קראַנק אויף די לונגען, האָט זי דערהערט סאַבינאָ זינגען. פֿון דעם מאָמענט האָט זי אַלצדינג איבערגעלאָזן. איר היים, איר משפחה, איר פראווינץ שטאט וואו זי האט ביז איצט געלעבט, און איז אים נאכגעפארן פון שטאט צו שטאט. דאקטוירים האבן איר געווארנט אז דער קלימאט אין פעטערבורג איז פאר איר שעדליך און איר געהייסן פארן קיין קרים אדער אין די בערג. זי האָט אָבער ניט געפֿאָלגט. װאָס טײג איר דער װאַרעמער קלימאַט אין די בערג? װאָס דאַרף זי אין גאַנצן איר געזונט, אױב זי קאָן ניט הערן זינגען איר גאָט, איר זיסן מלאך, איר פֿאַוסט, איר לענסקי? זי האָט װײניק געזען סאַבינאָװן אין פּריװאַטן לעבן, געקומען נאָר פֿון צײַט צו צײַט אױף אַ װײַל, אָבער זי האָט ניט דורכגעלאָזן קײן אײן פֿאָרשטעלונג, קײן אײן קאָנצערט זײַנעם. אין גיכן איז איר געווארן ערגער, זי האט שוין ניט געהאט קיין כוחות צו פארלאזן איר צימער. ניט לאנג פאר איר טויט האב איך געקריגן פון איר א בריוו פון א קליינער שטאט אויפן טייך דאן. אין דעם בריוו האט זי זיך געזעגנט מיט מיר, געבענטשט סאבינאוון און געשריבן אז זי שטארבט א גליקליכע, איר.